מסכת שבת דף קכ"ד עמוד ב', פיר שורות פון אויבן. זאגט די גמרא ואף רב סבר לה להא דרבא, רב האלט אויכעט אזוי ווי רבא אז א כלי שמלאכתו לאיסור איז נישט נאר מותר לצורך גופו נאר לצורך מקומו אויך, און נישט ווי רבה און אביי וואס זאגן אז ס'איז נאר מותר לצורך גופו. וויאזוי ווייס איך? דאמר רב, א רב האט געזאגט, מר, מר דאס איז אזא שאוול, אזא האק, שלא יגנב, אויב א מענטש טראגט עס און רוקט עס אוועק פון איין פלאץ צום צווייטן אום שבת ווייל ער וויל נישט זאל גע'גנב'עט ווערן, זהו טלטול שלא לצורך ואסור, דאס הייסט א טלטול שלא לצורך, און דאס טאר מען נישט. דרינגט די גמרא אויף טעמא שלא יגנב, די גאנצע טעם פארוואס מען טאר נישט, און ס'הייסט שלא לצורך, איז ווייל ער טוט עס פאר די. חפץ אז ס'זאל נישט גע'גנב'עט ווערן, אבל לצורך גופו לצורך מקומו, מותר, טאמער טוט ער עס אבער ווייל דער מענטש דארף יעצט האבן עפעס א תועלת דערפון אדער ווייל ער וויל נוצן די כלי, למשל ער דארף האבן דעם שאוול צו טון א היתר'דיגע זאך אדער ווייל ער וויל האבן די פלאץ דערפון, דעמאלטס מותר מעג מען יא, זעט מען אז לצורך מקומו איז מותר, איז למעשה האמיר דא אביי מיט רבה זענען מחמיר אז כלי שמלאכתו לאיסור איז נאר מותר לצורך גופו נישט לצורך מקומו, אונז האמיר רבא מיט רב וואס זענען מקיל אז ס'איז אויך מותר לצורך מקומו. פרעגט די גמרא איני איז עס דען אזוי האלט דען רב אז א כלי שמלאכתו לאיסור מעג מען מטלטל זיין לצורך גופו ומקומו? והא רב כהנא איקלע לבי רב. רב כהנא איז אמאל אויסגעקומען צו זיין אום שבת אין שטוב פון רב ואמר און רב האט געזאגט אייתו ליה שותא לכהנא ליתיב עליה ברענגטס נאר אט דעם נעץ אז כהנא זאל זיך קענען זעצן אויף דעם. ס'איז שוין נישט געווען זעט אויס קיין בענקלעך, האט ער געהייסן מ'זאל ברענגען א נעץ. א נעץ איז דאך א כלי שמלאכתו לאיסור, מ'פאנגט דאך מיט דעם. און פארוואס האט רב געדארפט אויסשמועסן ווען ער האט געהייסן ברענגען דעם נעץ, פארוואס האט ער געדארפט זאגן אז כהנא דארף זיך זעצן אויף דעם? לאו מיינסטו דען נישט למימרא ער האט דא געוואלט זאגן אז דדבר שמלאכתו לאיסור לצורך גופו אין לצורך מקומו האט געוואלט טאקע מפרש זיין ווייסטו פארוואס מען מעג מטלטל זיין דעם נעץ כאטשיג לצורך מקומו וואלט מען עס נישט זיי נישט געטארט אבער וויבאלד איך דארף עס יעצט האבן אז רב כהנא זאל זיך אויף דעם ארויפזעצן נאר פאר דעם מעג מען על כל פנים זעט מען פון דעם אז רב האט מפרש געווען אז מען זאל זיך זעצן אויף דעם איז משמע פון דעם אז נאר לצורך גופו מעג מען לצורך מקומו טאר מען נישט. ענטפערט די גמרא די מעשה איז געווען אנדערש, הכי אמר להו, אזוי האט רב געזאגט, שקולו שותא מקמי כהנא, ס'איז געווען דארטן ענג אין שטוב און ס'איז געווען דארטן א נעץ, און רב האט געוואלט אז רב כהנא זאל זיך אוועק זעצן אויף יענעם פלאץ דארט ווי די נעץ איז געווען, האט ער טאקע געהייסן נעמטס אוועק דעם נעץ פון דעם רב כהנא. כדי אז רב כהנא זאל זיך קענען דארטן אוועק זעצן, איז אויב אזוי פונקט פארקערט זעהט מען יא אז מען מעג אפילו לצורך מקומו ווייל מען האט דאך נישט געדארפט האבן דעם נעץ אז מען זאל אויף דעם זיצן פונקט פארקערט מען האט עס געדארפט אוועק רוקן כדי מען זאל קענען זיצן אויף דעם פלאץ ואיבעית אימא אז ווילסט קענסטו זאגן אין אמת'ן אריין איז יא געווען די מעשה אז ער האט געהייסן ברענגען דעם נעץ אז רב כהנא זאל זיך אויף דעם ארויף זעצן איי פארוואס האט ער געדארפט מפרש זיין אז ר' כהנא דארף זיצן אויף דעם, ווייל התם מחמה לצל הוה, דארט איז געווען די נעץ אויף א פלאץ וואס איז געליגן אונטער די זון, און יעצט האט מען עס אריינגעברענגט אין שטוב וואס דארט איז דא א שאטן, און א כלי שמלאכתו לאיסור טאר מען דאך נישט ברענגען מחמה לצל, האט רב געדארפט מפרש זיין, פארדעם לאז איך עס ברענגען, ווייל איך וויל עס נישט מציל זיין מחמה לצל, איך וויל בעיקר אז ר' כהנא זאל זיך זעצן דערויף,

יעצט רבא פאר זיך ווייסט מען אונז דאך שוין אז ער האלט אז כלי שמלאכתו להיתר מעג מען מטלטל זיין אפילו מחמה לצל, און אפילו ווען ער האט נישט קיין שום נוצן פון די קישענעס יעצט בלויז עס אפצוראטעווען מעג מען אויך, און פארדעם האט ער אים געזאגט דו מעגסט. למעשה וועט מען באלד זען אז ר' מרי האט יא געהאלטן אזוי ווי רבה אז אפילו א כלי שמלאכתו להיתר מעג מען נאר מטלטל זיין לצורך גופו ומקומו אבער נישט מחמה לצל, און פארדעם האט ער געטענה'ט אית לי אחרינא, איך האב אנדערע קישענעס, און אויב אזוי דארף איך נישט האבן לצורך גופו דעם קישענע, דאך איז נאר א ענין פון מחמה לצל. האט אים רבא געענטפערט, חזו לאורחין, אבער דו קענסט דאך עס נוצן טאמער ס'וועלן קומען געסט, איז וועסטו עס קענען געבן פאר זיי, און ממילא קענסטו עס אלס דעם אריינברענגען. האט ר' מרי געענטפערט אית לי נמי לאורחין, כ'האב שוין גענוג קישענעס אפילו אויב זאלן קומען געסט, כ'האב גענוג און נאך. אמר ליה האט אים רבא געענטפערט גלית אדעתך דכרבה סבירא לך, איך זעה דאך דו ביסט מגלה דעת אז דו האלטסט אזוי ווי רבה אז מחמה לצל טאר מען נישט אריינברענגען, איז טאקע לכולי עלמא שרי, יעדער איינער מעג, ווייל איך האלט דאך אז כלי שמלאכתו להיתר איז מותר מחמה לצל, אבער לדידך אסור, אבער אז דו האלטסט אנדערש, דו אליין טאקע, דו האסט נישט קיין אנדערע עצה און דו דארפסט עס דארט לאזן. און די פוסקים לערנען שוין ארויס פון די שטיקל גמרא דא אז אויב איינער האט א כלי שמלאכתו לאיסור וואס די הלכה איז דאך אז מען טאר עס נישט ברענגען מחמה לצל, אבער טאמער די מענטש וויל יעצט גיין מערים זיין ער וועט זאגן אז ער ברענגט עס יא אריין ווייל ער וויל עס נוצן, ער וועט שוין טרעפן עפעס א סיבה פארוואס עס צו נוצן, איז אפילו אין די זעלבע צייט באמת האט ער עס אריינגעברענגט וועגן מחמה לצל מעג מען. ווייל דא זעט מען דאך אז ר' מרי בר רחל האט עס געוואלט ברענגען נאר וועגן מחמה לצל און רבא האט אים געגעבן די עצה אז ער זאל עס אריינברענגען ווייל טאמער וועלן קומען געסט, איז דערווייל האמער שוין דריי אמוראים וואס זענען מחמיר אז א כלי שמלאכתו להיתר איז אסור מחמה לצל, דאס איז רבה, אביי און ר' מרי בר רחל. אבער ווי אונז האמער שוין גערעדט אינעם פאריגן שיעור, די הלכה בלייבט ווי רבא אז א כלי שמלאכתו להיתר מעג מען מטלטל זיין אפילו מחמה לצל, און א כלי שמלאכתו לאיסור איז טאקע נאר מותר לצורך גופו ומקומו. אמר רב אבא אמר רב חייא בר אשי אמר רב, מכבדות של מילתא, טאמער איז דא אזעלכע בעזעמער וואס איז געמאכט געווארן פון אזעלכע שטיקלעך קליידלעך, פון שמאטעס, פון סחורה, און דאס איז געמאכט אזוי ווי אפצוווישן דעם טיש, מותר לטלטלן בשבת, מעג מען מטלטל זיין אום שבת, ווייל דאס איז א כלי שמלאכתו להיתר, ווייל דאס איז דאך געמאכט אויפצוקערן דעם טיש, און דאס מעג מען דאך טון אום שבת. אבל של תמרה, די בעזעמעס וואס זענען געמאכט געווארן פון בלעטער פון א טייטלבוים, אזוי ווי אונזער בעזעמעס וואס דאס איז געמאכט אויסצוקערן די ערד, לא, דאס טאר מען נישט מטלטל זיין, ווייל אין די צייטן פון די גמרא איז דאך נישט געווען אויף די ערד גארנישט, ס'איז געווען פשוט'ע ערד, און דעמאלס האט מען נישט געטארט קערן און בעזעמען אום שבת, ווייל דאס איז א ענין פון אשוויי גומות, ווען ער קערט, טוט זיך אויסגראדן די גריבעלעך אויף דער ערד, און דאס איז א מלאכה פון בונה, און אפילו ער איז נישט אינטערעסירט אין דעם און ס'איז א דבר שאינו מתכוין, איז דאך אבער דא א דין אז טאמער ס'איז א פסיק רישא איז טאר מען נישט, און דאס איז א פסיק רישא, ווען מען קערט איז נישט מעגליך זאל זיך נישט ווערן אויסגעגראד די גומות, איז אמאליגע צייטן איז א בעזעם האט געהייסן א כלי שמלאכתו לאיסור, און ממילא איז עס מוקצה און מען טאר עס נישט מטלטל זיין, אזוי זאגט רב. רבי אלעזר אומר דער אמורא רבי אלעזר בן פדת זאגט, אף של תמרה. אז אפילו די בעזעם וואס איז געמאכט געווארן פון די בלעטער פון א טייטלבוים, א געהעריגע בעזעם וואס איז געמאכט געווארן צו קערן די פלאר, מעג מען אויך מטלטל זיין שבת. פרעגט די גמרא במאי עסקינן פון וואס רעדט מען דא? אילימא לצורך גופו לצורך מקומו? אויב רעדט מען דא אז איך דארף האבן יעצט די גוף די בעזעם ווייל איך וויל טון דערמיט עפעס א העתר'דיגע זאך, אדער ווייל איך וויל האבן די פלאץ דערפון, איז בהא לימא רב של תמרה לא, ווי קען זיין אז רב זאגט אז מען טאר נישט מטלטל זיין פון א תמרה? והא רב כרבא סבירא ליה, מען האט דאך פריער אויפגעוויזן אז רב האלט אזוי ווי רבא אז אפילו א כלי שמלאכתו לאיסור איז מותר סיי לצורך גופו און סיי לצורך מקומו אלא וועסטו דאך מוזן זאגן אז דא רעדט מען מחמה לצל אז דאס וואס רב האט געזאגט אז מ'טאר עס נישט מטלטל זיין איז ווען ס'ליגט אויף די זון און ער וויל עס נאר מציל זיין אז ער וויל עס אריינברענגען אין א שאטן זאל נישט קאליע גיין און יעצט פארשטייט מען שוין זייער גוט אז דאס איז אסור ווייל ס'איז א כלי שמלאכתו לאיסור אבער בהא לימא רב אלעזר אף של תמרה, ווי קען טאקע זיין ר' אלעזר זאל קריגן אז מען מעג יא? קיינער האלט דאך נישט אז כלי שמלאכתו לאיסור זאל מען מעגן מחמה לצל. ענטפערט די גמרא לעולם מחמה לצל, מען רעדט יא מחמה לצל און מען פארשטייט זייער גוט פארוואס רב זאגט אז ס'איז אסור, און מען דארף טאקע זאגן אימא וכן אמר ר' אלעזר, נישט אז ר' אלעזר קריגט, נאר וכן אמר ר' אלעזר. אז ער האלט אויך ווי רב אז של תמרה וועט מען טאקע נישט טארן ווייל מחמה לצל איז אסור. זאגט די הייליגע משנה כל הכלים הניטלין בשבת, יעדע כלי וואס מען מעג מטלטל זיין אין שבת, שבריהם ניטלין עמהם, איז אפילו ווען עס האט זיך אראפגעבראכן א שטיקל פון די כלי, א שברי כלי, מעג מען אויך טראגן פונקט ווי מען מעג טראגן די כלי אליין, עמהם מיינט נישט נאר צוזאמען מיט די כלי, ס'מיינט אזוי ווי מען מעג טראגן די כלי, אזוי מעג מען מטלטל זיין די שבר כלי, וועט מען שוין באלד זען אין די גמרא ווען מען רעדט דא צו עס האט זיך צובראכן אום שבת, צו עס האט זיך צובראכן פאר שבת, ובלבד שיהיו עושין מעין מלאכה, מיט איין תנאי אז דער שבר, דער שטיקל אליין, קען אים דינען אז מען קען טון דערמיט עפעס א מלאכה. און די משנה געבט א משל, שברי עריבה, עריבה דאס איז אזא גרויסע. שיסל וואס מען קנעט דערין טייג און ס'האט זיך יעצט צובראכן אויף שטיקער, איז דער שבר פון די עריבה מוז זיין ראוי לכסות בהם את פי החבית, אז מען זאל קענען צודעקן דערמיט א פאס, און וויבאלד מען קען עפעס טון דערמיט, איז האט דאס שטיקל האט א דין כלי און מען מעג עס מטלטל זיין, ווייל טאמער איז ער אויף גארנישט ראוי, איז ער אזוי ווי א שטיין און ער איז מוקצה. כדי עס זאל קענען הייסן א כלי מוז ער דינען כאטשיג אויף אזויפיל עס זאל קענען זיין אפילו א דעקל, און כאטשיג דאס איז נישט די זעלבע השתמשות ווי פריער, ווייל ביז יעצט איז ער געווען א בית קיבול, מען האט אין אים אריינגעלייגט טייג, און יעצט ווערט ער נאר א דעקל, איז נישט קיין נפקא מינה, די תנא קמא פון די משנה האלט אז ס'איז גענוג אבי ער קען דינען סיי וואס פאר א השתמשות האט ער א שם כלי. אזוי אויך שברי זכוכית, ווען א גלאזענע כלי האט זיך צובראכן, איז דער שטיקל דערפון דארף זיין ראוי לכסות בהם את פי הפך, אז מען זאל עס קענען נוצן פאר א דעקל פאר א קליינע קריגל, און די משנה כאפט אן ביי שברי עריבה כאפט ער פי החבית און ביי שברי זכוכית פי הפך, ווייל פשטות רעדט מען דא עריבה דאך א ריזיגע כלי, און געווענטליך איז די שטיקל איז אויך גענוג גרויס, אז מען קען צודעקן דערמיט א גרויסע פאס. א כלי זכוכית איז א קלענערע כלי, איז ווען ס'איז דא א שטיקל דערפון געווענטליך האט מען שוין נישט געקענט נוצן פאר א פי החבית ווייל ס'איז צו קליין, אבער צו א קליינע קריגעלע צוצודעקן האט מען עס יא געקענט נוצן. מען דארף באמערקן אז א שטיין, אפילו ווען מ'עט קענען צודעקן מיט א שטיין א חבית אדער א פך, ווערט עס נאכנישט אויס מוקצה וועגן דעם, ווייל וויבאלד ווען שבת איז אריינגעקומען איז דאס נישט געווען אנגעגרייט פאר א דעקל איז עס מוקצה און מען קען עס נישט נוצן. אבער דא וויבאלד די כלי איז דאך געווען א כלי, און ס'האט דאך געהאט א שם כלי, פארלירט עס נישט די שם כלי, לויט די תנא קמא אפילו אויב ס'האט יעצט א אנדערע מין השתמשות, דאך איז עס נאך אלץ א כלי. רבי יהודה אומר בלבד שיהיו עושין מעין מלאכתן, ס'איז נישט גענוג אז מ'קען טוהן סיי וואספארא מלאכה, נאר ס'מוז טאקע זיין ענדליך צו די פריערדיגע מלאכה וואס הייסט, שברי עריבה לצוק לתוכן מקפה, א שטיקל פון א עריבה מוז זיין ראוי אז ער האט נאך גענוג א בית קיבול אז מען זאל כאטש כאטשיג קענען אין אים אריינגיסן אזא פארגליווערטע מאכל, ווייל פונקט ווי די גאנצע כלי אליין איז דאך געווען געמאכט פאר א פארגליווערטע זאך, ס'איז דאך געווען געמאכט פאר טייג, איז יעצט מוז ער זיין ער אליין גענוג גרויס אז ער זאל האבן א בית קיבול אז מען זאל קענען אין אים אריינלייגן א פארגליווערטע מאכל. אבער טאמער איז ער נישט גענוג גוט פאר דעם נאר פאר א דעקל, דעמאלט איז ער נישט קיין כלי ווייל ס'איז נישט מלאכתן הראשונה. ס'מוז טאקע נישט זיין ראוי אז מ'זאל קענען קנעטן אין אים א טייג, ווייל ער איז זייער קליין און נישט גענוג גרויס צו קנעטן א טייג, אבער ס'מוז זיין מעין מלאכתן, ענדליך צו פריער. פריער האט ער געקענט האלטן אין זיך א טייג, יעצט קען ער אויך האלטן א פארגליווערטע מאכל וואס איז אזוי ווי א טייג. זעלבע זאך ושל זכוכית און א שבר פון א כלי זכוכית מוז זיין ראוי ליצוק לתוכן שמן אז ער זאל האבן א אייגענע בית קיבול אז מען זאל קענען אין אים אריינגיסן א רינעדיגע זאך אזוי ווי אויל, ווייל די גאנצע כלי זכוכית איז דאך געווען געמאכט אז עס זאל האלטן א רינעדיגע זאך. אמר רב יהודה אמר שמואל רב יהודה דער אמורא זאגט נאך פון זיין רעבן שמואל מחלוקת שנשברו מערב שבת די גאנצע מחלוקת פון די תנא קמא מיט רב יהודה איז נאר ווען די כלי איז שוין צובראכן געווארן פון פאר שבת, דמר סבר מעין מלאכתן אין מעין מלאכה אחרת לא, רבי יהודה געהאלטן אז כדי זאל נאך האבן די נאמען כלי מוז דאס בלייבן אז די שטיקל אליין קען מען נאך טוהן עפעס ענדליך צו די פריעריגע מלאכה, און טאמער איז עס שוין נישט ראוי פאר דעם לא הייסט עס מער נישט קיין כלי. און ס'וועט זיין מוקצה אום שבת. פארשטייט זיך אליין אז טאמער ער האט עס גענומען נאך פאר שבת און ער האט עס אנגעגרייט אז ער וויל עס נוצן פאר א אנדערע מין מלאכה, אוודאי וועט עס נישט זיין מוקצה, פון דעם רעדט מען דא נישט, אפילו א שטיין ווען א מענטש זאל נעמען פאר שבת און אנגרייטן אז ער וויל עס נוצן פאר א דעקל איז עס אויך נישט מוקצה, מען רעדט דאך דא אויב ס'איז סתם אזוי צובראכן געווארן א כלי און ס'איז מער נישט ראוי צו זיין אלטע השתמשות און די מעשה איז געשען פאר שבת און זאגט יעצט רבי יהודה אז דער שבר איז יעצט מוקצה אום שבת דאס הייסט מער נישט קיין כלי ומר סבר אפילו מעין מלאכה אחרת די תנא קמא געהאלטן ניין אז וויבאלד למעשה קען מען נאך עפעס טוהן דערמיט אפילו ס'איז א אנדערע מין מלאכה ער איז א דעקל וויבאלד פריער איז ער געווען א חלק פון א כלי פארלירט ער נישט יעצט דעם נאמען כלי אויב מען קען נאך עפעס טוהן מיט אים. אבל נשברו בשבת, טאמער ס'האט זיך צובראכן אום שבת אליין, דברי הכל מותרין. דעמאלטס וועט יעדער איינער מודה זיין, אפילו רבי יהודה, אז אויב ער קען טון אפילו א אנדערע מין מלאכה, אז לאמיר זאגן פון יעצט עט ער נאר גוט זיין פאר א דעקל, עט עס אויך זיין מותר. פארוואס? הואיל ומוכנין על גבי אביהן מותר. וויבאלד ווען שבת קודש איז אריינגעקומען און ס'איז געווארן בין השמשות איז דאך די גאנצע כלי געווען א כלי, איז דאך דער שבר איז דאך געווען א חלק פון די כלי, און ס'האט געהאט א שם כלי ווען שבת איז אריין געקומען, איז אפילו יעצט אום שבת האט זיך עס צובראכן וויבאלד ער קען נאך אויף עפעס דינען פארלירט ער נישט די נאמען כלי. אין אנדערע ווערטער שמואל האט אפגעלערנט אזוי, לויט די תנא קמא פון די משנה איז נישט קיין חילוק צו ס'איז צובראכן געווארן אום שבת צו פאר שבת, אלעמאל איז גענוג אויב ס'איז ראוי צו טון דערמיט אפילו א אנדערע מלאכה איז עס שוין נישט מוקצה. רבי יהודה מאכט אבער א חילוק, דאס וואס ס'שטייט אין די משנה אז ס'מוז זיין ראוי למלאכה ראשונה רעדט זיך ווייל ס'איז צובראכן געווארן פאר שבת און וויבאלד גלייך ווען שבת קומט אריין איז ער שוין א שברי כלי האט ער דאך נישט קיין שם כלי נאר טאמער ער איז ראוי צו טון מעין מלאכתם ראשונה אבער טאמער ווען שבת איז אריינגעקומען איז נאכנישט געווען די כלי צובראכן און שפעטער צוברעכט זיך עס און מען קען טון דערמיט אפילו א אנדערע מלאכה, בלייבט נאך דערויף שם כלי און ס'וועט נישט זיין מוקצה. מותיב רב זוטראי האט רב זוטראי א קשיא געפרעגט, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים, דא רעדט מען יום טוב אז א מענטש מעג נעמען א גאנצע כלי און אריין ווארפן אין אויוון אריין און הייצן דערמיט, לאמיר זאגן א האלצערנע כלי, ווייל וויבאלד ס'איז א כלי איז דאך עס נישט מוקצה, מעג מען עס מטלטל זיין אריינצולייגן אין אויוון אריין. אבער ואין מסיקין בשברי כלי, מיט א כלי וואס איז צובראכן געווארן מיט שטיקלעך, טאר מען נישט אנהייצן אום יום טוב ווייל ס'איז מוקצה, און מען טאר עס נישט מטלטל זיין אריין צו לייגן אין אויוון אריין. ביז אהער גייט די ברייתא, טענה'ט רב זוטראי לאמיר זען, דנשברו אימת, ווען איז די כלי צובראכן געווארן וואס דו זאגסט אז מען טאר נישט מיט דעם הייצן אין יום טוב, אילימא דנשברו מערב יום טוב, איז עס צובראכן געווארן נאך פון פאר יום טוב, נו וואס איז דא די פראבלעם? לאמיר שוין זאגן אז ווען די כלי איז צובראכן געווארן האט דער שבר פארלוירן א שם כלי עס הייסט מער נישט קיין כלי, אבער עצים בעלמא נינהו איז דאך עס נישט אנדערש ווי סתם א שטיקל האלץ ווייל יעדע זאך וואס איז נישט קיין כלי יעדע שטיקל האלץ איז דאך מוכן פאר יום טוב צו הייצן דערמיט פארוואס זאל מען עס נישט יעצט טארן נעמען און אריינווארפן אין אויוון און הייצן דערמיט? אלא לאו מיינסטו דען נישט ביום טוב אז מען רעדט דארט די כלי איז צובראכן געווארן אום יום טוב וואס וויבאלד ווען יום טוב איז אריינגעקומען איז די כלי געווען נאר מוכן צו נוצן פאר א כלי און יעצט איז עס צובראכן געווארן און ס'איז נישט ראוי צו טוהן מלאכתן הראשונה ממילא איז עס געווארן מוקצה אזוי ווי א שטיין און די ברייתא וועט אויסקומען ווי ר' יהודה אז טאמער ס'איז נישט ראוי למלאכתן הראשונה איז עס מוקצה און פארדעם איז עס אסור זעט מען דאך אז ס'איז נישט אמת וואס שמואל האט געזאגט אז א כלי וואס ס'צוברעכט זיך אום יום טוב איז יעדער איינער מודה אז אפילו ס'איז נאר ראוי פאר א אנדערע מלאכה איז עס נישט מוקצה ווייל אויב אזוי וואלט מען דאך געמעגט מסיק זיין בשברי כלים אום יום טוב וואס איז דאך נישט מוקצה אלא מאי זעט מען אז ר' יהודה וואס האלט אז א כלי וואס ס'צוברעכט זיך און ס'איז נישט ראוי למלאכתן הראשונה איז מוקצה איז אפילו ווען ס'האט זיך צובראכן אום יום טוב איז אויך אזוי די דין. און די גמרא זאגט טאקע אלא אי איתמר הכי איתמר, אויב ס'איז עפעס געזאגט געווארן אין נאמען פון שמואל דארף מען אזוי זאגן, אמר רב יהודה אמר שמואל, פארקערט ווי פריער, מחלוקת שנשברו בשבת, די גאנצע מחלוקת פון רבי יהודה מיט די תנא קמא איז נאר ווען ס'האט זיך צובראכן אום שבת, דמר סבר מוכן הוא, די תנא קמא האט דאך געהאלטן אז וויבאלד ער איז א כלי געווען, פריער איז ער געווען א כלי, און יעצט איז דער שטיקל נאך אלץ ראוי צו טוהן סיי וואס פאר א מלאכה, האט ער נאכנישט פארלוירן שם כלי, ממילא הייסט ער מוכן, און ס'איז נישט מוקצה, ומר סבר נולד הוא. רבי יהודה האט געהאלטן, ניין, אז וויבאלד אז ער קען נישט טוהן די אלטע מלאכה, איז ער אזוי ווי א נייע זאך וואס איז יעצט געבוירן געווארן אום שבת, א נייע מציאות, און נולד איז דאך אסור, ס'איז מוקצה, אבל מערב שבת דברי הכל מותרין. טאמער די כלי האט זיך צובראכן פון פאר שבת און אפילו ס'איז נישט ראוי למלאכתן הראשונה, וועט מען יעצט מעגן מטלטל זיין דעם שבר אום שבת, הואיל והוכנו למלאכה מבעוד יום, וויבאלד נאך פאר שבת איז אריינגעקומען איז ער שוין געווען א שטיקל פאר זיך און ער איז דאך ראוי עפעס צו טון דערמיט, מ'קען דאך נוצן פאר א דעקל, דא וועט אפילו ר' יהודה מודה זיין אז ס'איז נישט קיין מוקצה. ווייל פאר דעם מלאכה איז ער שוין ראוי געווען אפילו פאר שבת אויך, ווען ס'געשענט אום שבת איז דאך דאס א נייע מין זאך וואס איז יעצט נולד געווארן אז ער איז א דעקל, ביז יעצט איז ער נישט געווען קיין דעקל ער איז געווען א כלי, און יעצט ווערט ער א דעקל דאס הייסט נולד, אבער טאמער איז ער שוין געווען א דעקל פון פאר שבת ווייל ס'איז צובראכן געווארן פאר שבת, וועט אפילו ר' יודא מודה זיין אז ס'וועט נישט זיין מוקצה. איז פונקט פארקערט ווי אונז האמיר געלערנט פריער, פריער האמיר געלערנט אז ר' יודא אסר'ט נאר ווען ס'איז צובראכן געווארן פאר שבת אבער אום שבת איז ער מתיר, יעצט נעמט מען פונקט פארקערט, רבי יודא אסר'ט נאר ווען ס'איז צובראכן געווארן אום שבת אלס נולד, אבער פאר שבת איז ער מודה אז ס'איז נישט קיין מוקצה. און יעצט וועט שוין זייער גוט שטימען די ברייתא, מסיקים בכלים ואין מסיקים בשברי כלים, מען רעדט פון א כלי וואס איז צובראכן געווארן אום יום טוב, און דער שבר איז נישט ראוי למלאכתו הראשונה, איז דאך עס נולד, און די ברייתא וועט אויסקומען ווי רבי יודא, אז ס'איז מוקצה און דעריבער טאר מען נישט הייצן דערמיט. זאגט די גמרא תני חדא מ'האט געלערנט אין איין ברייתא מסיקים בכלים ואין מסיקים בשברי כלים דאס איז די כלים וואס אונז האבן יעצט געהאט אז אום יום טוב טאר מען נישט הייצן מיט א שברי כלים ווייל דאס איז מוקצה ווייל ס'איז נולד ותניא אידך אין אנדערע ברייתא האט מען געלערנט כשם שמסיקים בכלים כך מסיקים בשברי כלים איז דאך עס א סתירה ותניא אידך מ'האבן געלערנט אין א דריטע ברייתא אין מסיקים לא בכלים ולא בשברי כלים אפילו מיט א גאנצע כלי טאר מען אויך נישט הייצן. זאגט די גמרא אז ס'איז נישט קיין סתירה, הא רבי יהודה, די ערשטע ברייתא קומט אויס ווי די תנא רבי יהודה, וואס ער האלט דאך די דין פון מוקצה און אזוי אויך נולד, און ווי אונז האבן שוין פריער געשמועסט אז לויט אים א כלי וואס ווערט צובראכן אום יום טוב און ס'איז נישט ראוי למלאכתו הראשונה הייסט נולד און ממילא טאר מען נישט. אבער א כלי אליין, וויבאלד ס'איז דאך נישט מוקצה ס'איז דאך מוכן, מעג מען יא. הא ר' שמעון, די צווייטע ברייתא אז מען מעג אפילו מיט שברי כלים אויכעט מסיק זיין, העט אויסקומען ווי די תנא ר' שמעון בר יוחאי וואס איז באקאנט אז ער איז מיקל ביי די דינים פון מוקצה און נולד און ס'איז דא געוויסע מוקצות וואס ער האלט נישט, איז מעג מען מטלטל זיין אפילו א שבר כלי וואס איז מוקצה. הא רבי נחמיה, די דריטע ברייתא וואס שטייט אז מען טאר נישט מסיק זיין אפילו מיט גאנצע כלים, וועט אויסקומען ווי די תנא רבי נחמיה וואס אונז האבן געהאט דא אין אונזער משנה, אז אפילו א כלי שמלאכתו להיתר טאר מען דאך נישט מטלטל זיין נאר פאר זיין אייגענע תשמיש המיוחד לו, און באמת שטייט עס נישט דא ביי אונז אין די משנה, נאר רש"י האט עס געברענגט, דאס וועט שטיין שפעטער אויף דף קמ"ו עמוד א'. און וויבאלד דער כלי איז דאך נישט געמאכט געווארן צום הייצן, ס'איז דאך א כלי וואס איז געמאכט געווארן צו נוצן אריינצולייגן דערין זאכן, איז אפילו אויב ס'איז נישט מוקצה, אבער צו נוצן פאר א אנדערע תשמיש וואס דו ווילסט יעצט גיין הייצן דערמיט, טאר מען עס נישט מטלטל זיין. דער ריטבא רעדט שוין אויס אז באמת וואלט די גמרא געקענט ענטפערן אז די צווייטע ברייתא וואס עס שטייט מסיקין בכלים, און אזוי אויך בשברי כלים האט מען נישט געמוזט זאגן אז ס'קומט אויס ווי ר' שמעון וואס ער האלט נישט קיין נולד, מ'האט עס געקענט איינזעצן ווי די תנא קמא פון אונזער משנה, וואס באמת האלט ער יא פון די איסור מוקצה און נולד, נאר ער האלט אז וויבאלד ס'איז ראוי למלאכתן הראשונה הייסט עס נישט קיין נולד. אבער פון דעסטוועגן דאך האט ער עס ענדערש איינגעזעצט ווי ר' שמעון זאגט די ריטבא ווייל די שיטה פון ר' שמעון איז מער א מפורסם'דיגע שיטה אין שס. און יעצט וועלן מיר מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת שבת דף קכד. האבן מיר געלערנט אין די משנה אז אלע כלים מעג מען מטלטל זיין לצורך און שלא לצורך, אזוי האלט די תנא קמא, און ר' נחמיה זאגט אז נאר לצורך. איז דא א מחלוקת אמוראים וויאזוי אפצולערנען די משנה רבה און רבא. רבה האט געלערנט אז מען רעדט דא פון כלי שמלאכתו להיתר כל הכלים ניטלין לצורך מיינט מען לצורך גופו ושלא לצורך מיינט אז איך דארף עס נישט צו טון א זאך א מלאכה מיט דעם נאר איך דארף עס האבן לצורך מקומו און מען מעג ווייל א כלי שמלאכתו להיתר מעג מען סיי לצורך גופו און סיי לצורך מקומו און ר' נחמיה זאגט אין ניטלין אלא לצורך אז מען מעג נאר לצורך גופו און נישט לצורך מקומו, איז לויט רבה קומט אויס אז כלי שמלאכתו להיתר לויט די חכמים מעג מען מטלטל זיין לגופו און לצורך מקומו אבער נישט מחמה לצל, און רבה לייגט צו אבער וואס וועט זיין מיט א כלי שמלאכתו לאיסור, דארט איז הארבער, דארט מעג מען נאר מטלטל זיין לצורך גופו און נישט לצורך מקומו, און דאס איז גענוי אזוי ווי די שיטה פון אביי אינעם ענדע פונעם פאריגן שיעור. רבא גייט לשיטתו אז ער איז מער מייקל און ער לערנט אויכעט כל הכלים מיינט כלי שמלאכתו להתיר אבער ער טייטשט לצורך מיינט סיי לצורך גופו און סיי לצורך מקומו דאס מיינט אז די מענטש דארף האבן די כלי יעצט אדער ווייל ער דארף די כלי אדער ווייל ער דארף די פלאץ פון די כלי און שלא לצורך מיינט אז די מענטש דארף עס יעצט נישט האבן נאר מחמה לצל ער וויל באשיצן די כלי ווייל א כלי שמלאכתו להיתר מעג מען מטלטל זיין אפילו מחמה לצל אויכעט, און רבי נחמיה זאגט אין ניטלין אלא לצורך אז מחמה לצל טאר מען נישט, זאגט אבער רבא וואס וועט זיין מיט א כלי שמלאכתו לאיסור, דארטן איז שוין טאקע הארבער אז מען וועט נאר מעגן לצורך גופו ומקומו און נישט מחמה לצל. די גמרא פרעגט א קשיא, לויט רבה אליבא דרבי נחמיה אז מען מעג נאר מטלטל זיין א כלי שמלאכתו להתיר אויך נאר לצורך גופו און נישט לצורך מקומו, וויאזוי איז אלעמאל ווען מען ענדיגט עסן אלע טעלערס און שמוציגע כלים וויאזוי מעג מען עס אוועקנעמען פון די טיש? דאס וועט דאך הייסן לצורך מקומו, ענטפערט די גמרא אז ס'האט א דין ווי א גרף של רעי אז וויבאלד ס'איז מיאוס האט מען עס מתיר געווען. אביי פרעגט א קשיא פון רבא. ווי קענסטו זאגן אז כלי שמלאכתו לאיסור איז מותר לצורך גופו ומקומו, ס'איז דאך דא א ברייתא אז א מדוכה דאס איז אזא גרויסע כלי וואס מען שטויסט דערין קנאבל וואס איז א כלי שמלאכתו לאיסור, אז נאר טאמער ס'איז דא דערין קנאבל מעג מען עס מטלטל זיין און אז נישט נישט, זעט מען דאך קלאר אז מען טאר נישט לצורך גופו ומקומו. האט רבא געענטפערט, ניין, אז מען טאר טאקע נאר נישט מחמה לצל, און דאס וויל די ברייתא זאגן אז טאמער ס'איז נישט דא קיין שום טאר מען נישט מחמה לצל, אבער לצורך גופו ומקומו מעג מען יא. נאך א קשיא פרעגט אביי פון רבא, ס'שטייט אין ביצה י"א אז טאמער האט מען שוין גענוצט די עלי לצורך האקן פלייש איז נאכן האקן די פלייש טאר מען עס מער נישט מטלטל זיין, זעט מען דאך אז אפילו ס'איז א כלי שמלאכתו לאיסור טאר מען נישט מטלטל זיין לצורך גופו ומקומו, ענטפערט רבא די זעלבע תירוץ, ניין, מען טאר נאר נישט מחמה לצל. די גמרא פרעגט א קשיא, עס איז דא א משנה אין מסכת ביצה דף ל ב, אז מען טאר נישט נעמען א בקעת דאס איז א גרויסע קלאץ אום יום טוב אויף ארויפצולייגן דערויף א טאפ, א בקעת מעג מען נאר הייצן דערמיט אדער קאכן דערמיט אבער נישט נוצן פאר אנדערע השתמשות'ן, זעט מען דאך פון דעם אז כלי שמלאכתו להיתר ווייל אום יום טוב איז דאך א בקעת א כלי שמלאכתו להיתר ווייל מען נוצט זיך עס צום הייצן, און דאך טאר מען עס נישט מטלטל זיין לצורך גופו, אויב איך וויל עס נוצן למשל ארויפצולייגן דערויף א טאפ. ענטפערט די גמרא אז דאס איז א גזירה יום טוב אטו שבת, וויבאלד די דין איז דאך אז אום שבת וואס מען טאר נישט הייצן איז דאך א בקעת א קלאץ און ס'האט נישט קיין שם כלי אויף זיך און ס'איז אזוי ווי א שטיין און דעמאלס טאר מען עס נישט מטלטל זיין אפילו לצורך גופו ומקומו, דעריבער האט מען עס אפילו אין יום טוב אויך נישט מתיר געווען ווייל מען האט גוזר געווען יום טוב אטו שבת. פרעגט די גמרא איז מען דען גוזר יום טוב אטו שבת, ס'איז דאך דא א משנה אין ביצה ל ה, משילין פירות דרך ארובה ביום טוב אבל לא בשבת, מען מעג אראפ ווארפן פירות טאמער ס'האלט ביים פארשימלט ווערן ווייל ס'גייט רעגענען דורך די פענסטערל פונעם דאך אום יום טוב כאטשיג ס'איז א טרחה, אבער שבת האט מען נישט מיקל געווען אזא טרחה, זעהט מען דאך אז מען איז נישט גוזר יום טוב אטו שבת. ענטפערט די גמרא, זעהסט דאך אז מ'איז יא גוזר, ווייל ס'איז דא א אנדערע משנה, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד, די גאנצע חילוק וואס יום טוב מעג מען טוהן און שבת נישט איז נאר מלאכות שיש בהם אוכל נפש, אבער אויסער דעם איז נישט דא קיין שום חילוק פון יום טוב און שבת, אלעס וואס מ'טאר נישט שבת טאר מען נישט יום טוב אויך נישט, זעהסטו אז מ'איז יא גוזר יום טוב אטו שבת, איי עס איז דאך א סתירה פון דער משנה, דא איז געשטאנען משילין ביום טוב ולא בשבת, וועל איך דיר ענטפערן. אז דער משנה פון משילין עט אויסקומען ווי רבי יהושע וואס ער איז טאקע נישט גוזר יום טוב אטו שבת, און דער משנה פון אין בין עט יא אויסקומען ווי רבי לעזער אז מ'איז גוזר אלעס וואס מ'טאר נישט טון שבת טאר מען נישט טון יום טוב אויך נישט, ווי איז די מחלוקה פון רבי לעזער מיט רבי יהושע ווייל ס'איז דא א ברייתא אז טאמער ס'איז אריינגעפאלן יום טוב אותו ואת בנו אין א גריב, זאגט רבי לעזער וויבאלד מ'קען דאך נישט ביידע שעכטן אין יום טוב ווייל ס'איז אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, מעג מען נאר ארויפברענגען איין בהמה און מ'שעכט עס, און די אנדערע בהמה בלייבט דארטן אין גריב און מען געבט אים אביסל צו עסן כדי ער זאל נישט שטארבן. זעסטו דאך דא אז רבי לעזער איז נישט מתיר א טורח אום יום טוב אפילו ווען ער גייט שאדן האבן געלט, איז ווי רבי לעזער וועט אויסקומען דער משנה פון בקעת, אז פונקט ווי דא זאגט ער אז מען טאר נישט יום טוב ארויף ברענגען די בהמה פון גריב און ס'איז גארנישט אנדערש יום טוב ווי שבת, און מען לויט אים וועט מען טאקע נישט טארן אראפ ווארפן פירות דרך ארובה אין יום טוב אויך נישט, און לויט אים וועט מען טאקע נישט טארן מטלטל זיין א בקעת אום יום טוב אטו שבת. ווידעראום רבי יהושע זאגט דאך דארטן אז מען מעג מערים זיין, מען ברענגט ארויף קודם איין בהמה און ער טראכט איך וויל דאס שעכטן, שפעטער איז ער זיך מיישב ניין איך וויל ענדערש שעכטן א אנדערע, ברענגט ארויף די אנדערע בהמה און נאכדעם באשליסט ער שוין ער שעכט וועלכע ער וויל. זעסט דאך אז רבי יהושע האט יא מתיר געווען כדי עס זאל נישט קיין שאדן האבן יום טוב, האט ער מתיר געווען די גרויסע טרחה פון ארויף ברענגען נאך א בהמה, און אפילו שבת טאר מען דאס נישט טון, ער האלט נישט אז מ'איז גוזר שבת אטו יום טוב, און ווי אים וועט אויסקומען די משנה פון משילין אז אום יום טוב מעג מען יא זיך מטריח זיין אראפווארפן די פירות פונעם דאך. פרעגט די גמרא וואס שטעלסטו צאם די צוויי זאכן מיט די בהמה וואס זענען אריינגעפאלן אין א גריב מיט די משנה פון משלים? איך וועל דיר זאגן, ווייסטו פארוואס ר' לעזער זאגט דארטן אז מען טאר נישט זיך מטריח זיין ארויפברענגען נאך א בהמה פון גריב, ווייל דארט איז דאך דא א עצה זאל עס נישט שאדן און מען קען דאך לייגן פרנסה, ער קען אריינלייגן עסן אין די גריב, עס וועט נישט שטארבן. אבער דא ביי די פירות וואס טאמער ער ברענגט ער ווארפט עס נישט אראפ פון די פענסטער וועט עס קאליע ווערן, אפשר וועט רבי לעזער יא מתיר זיין, און דאן קען מען זאגן פונקט א פארקערטע סברא, ווייסטו פארוואס רבי יהושע האט דארט מתיר געווען? ווייל דארטן קען מען מאכן כאטשיג א הערמה, ער מאכט זיך ווי ער וויל קודם שעכטן די ערשטע, אבער דא ביי די פירות וואס איז נישט שייך קיין הערמה ווייל ער דארף דאך בכלל נישט האבן די פירות, אפשר וועט רבי יהושע אסר'ן? אלא מאי זאגט טאקע די גמרא אז מען וועט פארענטפערן. אז דער משנה פון משילין אז מען מעג יא מאכן א חילוק פון שבת ביז יום טוב און מ'איז מיקל אין יום טוב עט אויסקומען ווי בית הלל און די אנדערע משנה פון אין בין יום טוב לשבת עט אויסקומען ווי בית שמאי וואס הייסט ווייל ס'איז דא א משנה אין ביצה אז די בית שמאי האלט אז מען טאר נישט ארויס טראגן אויף א רשות הרבים אין יום טוב א קטן א לולב אדער א ספר תורה ווייל ס'איז נישט קיין אוכל נפש און בית הלל איז מתיר אפילו הוצאה וואס איז נישט קיין אוכל נפש. זעהסט דאך אז לויט בית שמאי איז אין בין יום טוב לשבת, אז אפילו אין יום טוב טאר מען אויך נישט מאכן הוצאה שלא לצורך אוכל נפש, און אין הכי נמי לויט בית שמאי וועט מען נישט טארן מאכן משילין אראפווארפן פון די ארובה. בית הלל האלט דאך אבער יא מען מעג ארויסטראגן יום טוב אפילו שלא לצורך אוכל נפש, און ער האלט יא אז ס'איז דא זאכן וואס מען מעג טון יום טוב כאטשיג מען טאר עס נישט טון שבת, און די משנה פון משילין וועט אויסקומען ווי בית הלל. פרעגט די גמרא וואס שטעלסטו צאם מיט בית שמאי, דו האסט דאך נאר געהערט פון בית שמאי אז בית שמאי לאזט נישט ארויסטראגן אום יום טוב שלא לצורך אוכל נפש, אבער טלטול אז ער לאזט נישט אראפווארפן אום יום טוב וואס איז נאר א ענין פון אין רשות היחיד אליין אריין מטלטל זיין, ווער זאגט אז בית שמאי לאזט נישט? ענטפערט די גמרא אז די גאנצע טעם פון טלטול איז דאך נאר ווען מען זאל נישט נכשל ווערן פון הוצאה, און ס'איז מסתבר אז פונקט ווי בית שמאי לאזט נישט מוציא זיין איז לאזט ער נישט מטלטל זיין אויך נישט. די גמרא ברענגט אז רב האלט אויך אזוי ווי רבא אז א כלי שמלאכתו לאיסור מעג מען מטלטל זיין לצורך גופו און מקומו און נישט ווי רבה וואס האלט נאר לצורך גופו ווייל רב האט געזאגט אז א שאוול אז א האק וואס דאס איז א כלי שמלאכתו לאיסור טאמער טראגט מען עס מחמה לצל הייסט עס א טלטול שלא לצורך זעהט מען אז נאר מחמה לצל טאר מען נישט אבער לצורך מקומו מעג מען יא. די גמרא פרעגט א קשיא אז אמאל איז געווען א מעשה ר' כהנא איז געקומען באזוכן רב אין שטוב און רב האט געהייסן מען זאל ברענגען א נעץ וואס א כלי שמלאכתו לאיסור און ער האט געזאגט אז ברענגטס עס אהער כדי ר' כהנא זאל זיך קענען ארויפזעצן איז די גמרא מדייק וואס האט ער געדארפט זאגן ער זאל זיך ארויפזעצן אז א כלי שמלאכתו לאיסור מעג מען נאר לצורך גופו אבער נישט לצורך מקומו. ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, אדער איז די מעשה געווען אביסל אנדערש, פארקערט, ער האט געזאגט נעמטס אוועק די נעץ פון דא כדי ר' כהנא זאל זיך קענען אויף די פלאץ אראפ זעצן, און פארקערט לויט דעם זעט מען אז מען מעג יא לצורך מקומו, אדער איז די מעשה טאקע יא געווען אזוי ווי פריער, איי וואס האט ער געדארפט זאגן ר' כהנא זאל זיך ארויף זעצן ווייל די נעץ איז געליגן אויף א פלאץ אין די זון און מען האט עס דא אריין געברענגט אין א שאטן און סתם אזוי מחמה לצל טאר מען נישט, פארדעם האט ער געדארפט זאגן ברענגטס עס אהער ווייל מען דארף עס לצורך גופו. די גמרא דערציילט אז ר' מרי בר רחל וואס ער האט געהאלטן אין די ענין פון טלטול אזוי ווי רבה לחומרא אז א כלי שמלאכתו להיתר מעג מען נאר לצורך גופו אדער מקומו אבער נישט מחמה לצל, דערציילט די גמרא ער האט געהאט אמאל קישענעס וואס זענען געליגן אויף די זון עס האט געקענט קאליע ווערן ער איז געקומען פרעגן רבא צו מען מעג עס מטלטל זיין האט אים רבא געענטפערט יא רבא האלט דאך אז מען מעג מחמה לצל אויך האט ער אים צוריק געענטפערט אבער איך האב דאך אנדערע קישענעס, פארוואס זאל איך מעגן? האט ער אים געזאגט, גוט, אז דו דארפסט עס נישט פאר דיר, נו געב עס דאך, קענסט דאך געבן פאר די געסט, האט ער געזאגט, כ'האב שוין גענוג פאר די געסט אויך, האט ער אים געזאגט, נו כ'זע דאך אז דו האלטסט טאקע אזוי ווי רבה'ן, דו האלטסט אז מחמה לצל טאר מען נישט, דו טארסט טאקע נישט, אבער די גאנצע וועלט מעג יא. רב האט געזאגט אז א בעזעמעס וואס זענען געמאכט פון אזעלכע קליידער וואס איז געמאכט געווארן אראפצובעזעמען די טיש איז נישט קיין מוקצה, מען מעג עס מטלטל זיין, אבער די געהעריגע בעזעמעס וואס זענען געמאכט פון בלעטערלעך פון א טייטלבוים וואס מען קערט דערמיט די פלאר, דאס איז מוקצה, ווייל אמאליגע צייטן איז דאך געווען די פלאר פון ערד, און מען האט נישט געטארט בעזעמען וועגן אשווי גומות, איז דאך די כלי א מלאכתו לאיסור, און מען טאר עס נישט מטלטל זיין מחמה לצל. נאר מען האט געהאט א משנה וועגן שברי כלים, איז די תנא קמא פון די משנה האלט אז א שברי כלי אפילו ס'איז נאר ראוי צו טון א אנדערע מלאכה, נישט די זעלבע מלאכה ווי די כלי אליין, איז עס נישט מוקצה מען מעג עס מטלטל זיין. למשל א טאפ וואס האט זיך צובראכן און די שטיקל קען מען מאכן פאר א דעקל פון א אנדערע כלי, איז עס נישט מוקצה, און ר' יודא האלט ניין, אז ס'מוז זיין עושין מעין מלאכתן הראשונה, אז ס'מוז זיין גענוג א גרויסע שטיקל וואס האט א בית קיבול און מ'קען אריינלייגן דערין זאכן, ס'מוז זיין א כלי נישט א דעקל. דער אמורא שמואל האט קודם געוואלט זאגן אז די גאנצע זאך ווען דער תנא קמא קריגט זיך דא מיט ר' יודא איז ווען ס'האט זיך צובראכן פאר שבת, וואס וויבאלד דער שברי כלי איז שוין געווען פאר שבת, און לויט רבי יודא איז דאך עס געווארן מוקצה, איז ווען שבת איז אריינגעקומען איז עס געווען מוקצה דעריבער טאר מען עס נישט מטלטל זיין, אבער טאמער עס האט זיך צובראכן אום שבת וועט רבי יודא מודה זיין אז אפילו ווען ס'איז נאר ראוי צו טון א אנדערע מלאכה עט עס זיין מותר, ס'הייסט נישט קיין מוקצה ווייל וויבאלד ווען שבת איז אריינגעקומען האט עס געהאט אויף זיך א שם כלי אפילו עס האט נישט געהאט די זעלבע מין כלי. למעשה טענה'ט אבער די גמרא מען קען נישט אזוי זאגן ווייל ס'איז דא א ברייתא אז אום יום טוב מעג מען נאר אנהייצן א אויוון מיט א גאנצע כלי, מען ווארפט עס אריין אין אויוון וואס איז נישט מוקצה, אבער א שברי כלי וואס איז מוקצה טאר מען נישט מטלטל זיין צו הייצן דערמיט אום יום טוב. און די גמרא שמועסט אויס אז ס'קען דאך נישט זיין אז די כלי איז צובראכן געווארן פון פאר יום טוב, ווייל דעמאלטס איז דאך עס שוין געווען עצים בעלמא שוין פון פאר יום טוב איז דאך עס יא מוכן געווען צו הייצן, וואס זאל מען נישט אנהייצן מיט שברי כלים, מוז מען דאך זאגן אז ס'איז געשען אום יום טוב איז עס צובראכן געווארן, און וויבאלד ס'איז נישט ראוי למלאכתם הראשונה, און ס'קומט אויס ווי רבי יודא אז ס'הייסט מוקצה, און פאר דעם טאר מען נישט הייצן דערמיט, אלא מאי זעהט מען אז רבי יודא איז נישט מודה אויב ס'איז געשען אום שבת ווען ס'צוברעכט זיך, זאגט טאקע די גמרא אז שמואל האט געמיינט צו זאגן פונקט פארקערט, אז די גאנצע מחלוקת פון די תנא קמא מיט רבי יודא איז נאר. ווען ס'האט זיך צובראכן אום שבת, וואס דעמאלטס האלט רבי יודא אז וויבאלד ס'איז נישט ראוי למלאכתן הראשונה איז עס נולד, און די חכמים זאגן ניין, וויבאלד ס'איז ראוי צו סיי וואס פאר א מלאכה הייסט עס נישט קיין נולד, אבער טאמער ס'איז צובראכן געווארן פאר שבת, און אפילו ס'איז יעצט נישט ראוי למלאכתן הראשונה, אבער וויבאלד פאר שבת קומט אריין איז עס ראוי צו טון דערמיט סיי וואס פאר א מלאכה, וועט אפילו רבי יודא מודה זיין אז ס'האט באקומען א שם כלי, טאקע א נייע מין כלי, און ס'וועט נישט זיין מוקצה שבת. די גמרא ברענגט א סתירה פון דריי ברייתות, איין ברייתא שטייט מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים וואס האבן מיר יעצט געהאט, אין איין כלי שטייט אז מען מעג מסיק זיין אפילו בשברי כלים אויך, אין א דריטע ברייתא שטייט אז מען טאר נישט מסיק זיין אפילו בכלים אויך נישט, איז די ערשטע ברייתא מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים זאגט די גמרא וועט אויסקומען ווי רבי יודא. א גאנצע כלי איז דאך נישט מוקצה, מעג מען מטלטל זיין, א שברי כלי וואס האט זיך צובראכן אום יום טוב און ס'איז נישט ראוי למלאכתן הראשונה איז דאך נולד און רבי יודא האלט דאך מוקצה מיט נולד איז עס אסור, די צווייטע ברייתא וואס שטייט אז מ'מעג אפילו א שברי כלי וועט אויסקומען ווי ר' שמעון וואס ער האלט נישט פון מוקצה און נולד מ'מעג אפילו א מוקצה'דיגע כלי אויך, און די דריטע ברייתא וואס שטייט אז מ'טאר נישט אפילו א גאנצע כלי וועט אויסקומען ווי ר' נחמיה וואס האלט אז אפילו א כלי שמלאכתו להיתר מעג מען נאר נוצן פאר זיין תשמיש, און די תשמיש פון א כלי איז דאך געמאכט געווארן נישט אויף צו הייצן, דעריבער טאר מען נישט הייצן דערמיט יום טוב.